זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען דף כ"ח עמוד א, אונז האלט מען אינמיטן די דראמאטישע מעשה מיט די מחלוקת וואס איז געווען צווישן רבן גמליאל און רבי יהושע, וואס האט געברענגט אז מען זאל אפזאגן רבן גמליאל פון זיין נשיאות. זאגט די גמרא תנא, בערך פינף זעקס שורות פון אויבן, כ"ח עמוד א, פינף זעקס שורות פון אויבן, תנא, אותו היום סלקוהו לשומר הפתח, זיי האבן געהאט, גערעדט אז אונז האמער געהאט א נייעם א נייעם ראש ישיבה א נייע נשיא וואס דאס איז געווען רבי אלעזר בן עזריה רבי אלעזר בן עזריה איז אריינגעקומען און געטוישט סדר ביז דעמאלטס איז די בית מדרש פון ר' גמליאל געווען א מצוינים בית מדרש נאר איינער וואס איז געווען תוכו כברו האט מען אריינגעלאזט איינער וואס איז נישט געווען אזוי תוכו כברו איז געשטאנען א שומר הפתח און האט געזאגט אז ער קען נישט אריין רבי אלעזר בן עזריה האט געזאגט אז תורה יעדער איינער וואס וויל לערנען תורה דארף מען אריינלאזן. ונתנה להם רשות לתלמידים ליכנס שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר כל תלמיד שאין תוכו כברו לא יכנס לבית מדרש אז איינער וואס איז נישט תוכו כברו זאל נישט אריין קיין בית מדרש אבער רבי אלעזר בן עזריה האט געהאט א צווייטע שיטה אז אויב ווייס איך אז דער תלמיד איז א פארדארבענער תלמיד טאר מען נישט לערנען תורה מיט אים אבער אז דער תלמיד בסתם און דער תלמיד זאגט אז ער וויל לערנען, אוודאי דארף מען אים אננעמען, ההוא יומא אתוספו כמה ספסלי, יענער טאג זאגט די גמרא איז צוגעקומען, יענער טאג איז צוגעקומען פילע בענק אין בית מדרש, אמר רבי יוחנן פליגי בה, ס'איז געווען א מחלוקת וויפיל בענק איז צוגעקומען, אבא יוסף בן דוסתאי ורבנן, חד אמר אתוספו ארבע מאה ספסלי וחד אמר שבע מאה ספסלי, עס איז געווארן א מורדיגע ריבוי פון תלמידים, ס'איז זיכער צוגעקומען הונדערטע הונדערטע תלמידים. פארציילט די גמרא ווייטער הוה קא חלשא דעתיה דרבן גמליאל, רבן גמליאל האט געזען ווי עס איז געווארן אזא ריבוי פון תורה האט ער געהאט חלישות הדעת, אמר דילמא חס ושלום מנעתי תורה מישראל, אפשר מיין שיטה פון תוכו כברו איז געווען א אומאויסגעהאלטענע שיטה און כ'האב מונע געווען אזויפיל תורה פון אידישע קינדער, אחזו ליה בחלמיה האט מען אים געוויזן אין חלום חצבי חיורי ווייסע קריגלעך דמליין קטמא וואס זענען אנגעפילט מיט שווארצע. אש, איז פשט איז מען האט אים געוויזן אין חלום אז אזוי ווי די קריגלעך איז תוכו אינו כברו אינדרויסן איז ווייס אינעווענדיג איז שווארץ אזוי אויך די תלמידים וואס זענען יעצט אנגעקומען אין בית מדרש איז תוכו אינו כברו זאגט די גמרא אבער ולא ס'איז נישט אזוי די חלום איז געווען ההיא ליתובי דעתיה דאחזו ליה מ'האט אים געוויזן אזא חלום צו בארואיגן אבער אוודאי איז רבי אלעזר בן עזריה גערעכט. אז מען דארף פארטרייבן דעם שומר הפתח און יעדע איד וואס וויל לערנען תורה דארף מען אננעמען. פארציילט די גמרא ווייטער וכל היכא דאמרינן בו ביום, איבעראל ווי אונז טרעפט מען אין א משנה אז בו ביום נשנית, אז אין יענעם טאג, וואס די, וועלכע טאג רעדט מען? ההוא יומא הוה, רעדט מען טאקע פון דעם טאג וואס רבי אלעזר בן עזריה איז געווארן. נשיא, מ'האט אריינגעלאזט אלע תלמידים, זאגט די גמרא ולא היתה הלכה שהיתה תלויה בבית המדרש שלא פירשוה, ס'איז נישט געווען אפילו איין הלכה וואס איז געווען שווער, וואס מ'האט נישט אויסגעגליכן, וואס מ'האט נישט אויסגעקנעטן יענעם טאג. זאגט די גמרא מורא'דיגע ווערטער, ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש, מ'האט אים יעצט פארטריבן פון זיין נשיאות, מ'האט אים מ'האט אים געמאכט ממש א פוטש, און און רבן גמליאל. גארנישט ער האט נישט געהאלטן קיין שום גראדזשעס ער געוויסט אז די זאך ער מיינט נישט זיך אויב די חכמים האבן גענומען א צווייטן נשיא ער קומט אויך אין בית מדרש ער וויל אויך לערנען ווי זעה איך אז רבן גמליאל איז אויך געקומען אין בית מדרש דתנן בו ביום יענעם טאג וואס אונז האבן יעצט געענדיגט זאגן אז איבעראל וואו ס'שטייט בו ביום מיינט עס די ספעציפישע טאג בא יהודה גר עמוני עס איז געקומען א מענטש געהייסן יהודה געווען א גר פון די פאלק פון עמון. בא יהודה גר עמוני לפניהם בבית המדרש, אמר להם, מה אני לבא בקהל? איך בין א גר פון עמון, מעג איך חתונה האבן מיט א אידישע טאכטער אדער נישט? אמר לו רבן גמליאל, האט רבן גמליאל אים געענטפערט, אסור אתה לבא בקהל, אז דו טארסט נישט, און דא בעצם האט זיך שוין געענדיגט די ראיה, מען זעט רבן גמליאל איז אין בית מדרש און ער ענטפערט ווייטער שאלות, אמר לו רבי יהושע, רבי יהושע האט זיך געדינגען, און ער האט געזאגט מותר אתה לבא בקהל, ניין דו מעגסט יא. אמר לו רבן גמליאל והלא כבר נאמר לא יבא עמוני ומואבי בקהל השם, ס'דאך א בפירוש'ע פסוק אז מ'זאל נישט נעמען קיין גרים פון עמון און מואב וויאזוי זיי קענען נישט חתונה האבן מיט אידישע קינדער, אמר לו רבי יהושע האט רבי יהושע צוריק געטענה'ט וכי עמון ומואב במקומן הן יושבין, עמון איז שוין היינט נישט קיין עמון, מואב איז שוין היינט נישט קיין מואב, כבר עלה סנחריב מלך אשור, ובלבל את כל את כל האומות, שנאמר ואסיר גבולות עמים, אז ער האט אראפגענומען. אסיר איז א לשון פון מסיר זיין, פון אראפנעמען, ער האט אראפגענומען גבולות עמים, פשט איז ער האט צומישט אלע גרעניצן, אופען בארדערס האט אלעס צומישט, ועתודותיהם שושתי, ס'מיינט אז ער האט געיארשענט זייער פארמעגן, ואוריד כאביר יושבים, איז דער מענטש, ער זאגט ער קומט טאקע פון עמון, באט עמון איז נישט עמון, עמון איז א איז א צומישעניש פון אלע פעלקער, אזוי ווי אלע אנדערע לענדער זענען א צומישעניש פון אלע פעלקער, איי אפשר איז נאך אלץ דער מענטש פון עמון, ס'איז נאך אלץ דא אויסגעמישט מענטשן. פון עמון, אין אנדערע ווערטער זאל איך נישט אננעמען קיין שום גרים, ווייל אפשר איז דער גר פון עמון, איך ווייס טאקע נישט אויף זיכער נישט, באט איך ווייס אויך נישט אויף זיכער יא, ענטפערט די גמרא וכל דפריש מרובא פריש, אונז האמיר א כלל אז ווען ס'איז דא א ווען א ווען א יחיד איז זיך פורש פון א רוב קען איך אננעמען אז ער קומט פונעם רוב, און דער רוב וועלט איז דאך זיכער נישט קיין עמון, רוב וועלט איז נישט קיין עמון, קען איך אננעמען דער מענטש איז נישט קיין בן עמון. אמר לו רבן גמליאל, זייער א שיינע סברה, אבער והלא כבר נאמר ואחרי כן אשיב את שבות בני עמון נאם השם, ס'איז דא א הבטחה פונעם אייבערשטן אז די בני עמון וועלן צוריק גיין צו זייער לאנד, וכבר שבו, און ס'זעהט אזוי אויס, די בני עמון זענען באזעצט אין זייער לאנד, לכאורה איז די הבטחה מקוים געווארן, אמר לו רבי יהושע, והלא כבר נאמר ושבתי את שבות עמי ישראל, ועדיין לא שבו, אונז אידן האבן מיר אויך הבטחות צו מיר צוריק גיין קיין ארץ ישראל, ס'איז נאך נישט געשען, איז יענע נביאות אויך נאך נישט געשען. די חכמים האבן געזען אז רב שיע איז גערעכט, איז מיד התירוהו לבוא בקהל האט מען מתיר געווען פאר דעם יהודה, דעם גר ער זאל גיין חתונה האבן מיט א איד. אמר רבי גמליאל, האט רבי גמליאל געזאגט הואיל והכי הוה, אויב. אויב ס'איז טאקע אזוי אז כ'זעה ווי הלכה איז כרבי שיע און ער איז אזא גרויסער תלמיד חכם אז די אז די חכמים אין בית מדרש נעמען אן זיינע ווערטער איז אייזל ואפסייסער לכם גיין איבערבעטן איך האב נישט געהאט גארנישט פערזענליך קעגן רבי שיע אלעס איז פשוט געווען פאר כבוד שמים און די רגע אז איך זעה אז רבי שיע איז א מענטש וואס מ'נעמט אן זיינע ווערטער אין בית מדרש גיי איך אים איבערבעטן אייזל ואפסייסער לרבי שיע פארציילט די גמרא רבי גמליאל האט זיך נישט געשעמט און ער האט זיך נישט געפוילט און האט נישט געווארט ביז ער וועט אים טרעפן בדרך אגב ביי א שמחה נאר כי מטא לביתיה איז ער אראפגעגאנגען צו אים אינדערהיים איז חזינהו לאשיתא דביתיה דמשחרן האט ער געזען אז די ווענט פון זיין הויז זענען שווארץ. און די סיבה פארוואס די ווענט פון רב שיע'ס הויז זענען געווען שווארץ איז געווען פון עניות. אבער רבי גמליאל, רבי גמליאל אליין איז געווען א גרויסער עושר, ער איז נישט געווען אזוי אינטונד מיט די ארעמע לייט פונעם דור, ווי די גמרא גייט שוין זאגן. און מ'זעט ער האט געהאט עבדים, ער איז געווען א, ער איז געווען א אנדערע, ער האט געלעבט א אנדערע דאס, א אנדערע. אויף א אנדערע ניווא ווי רב שיע, האט ער אים געזאגט אמר לו מכותלי ביתך אתה ניכר שפחמי אתה ביסט א בלאזער, אין אנדערע ווערטער דיין די פאך וואס דו ביסט עוסק, די פרנסה וואס דו ביסט עוסק, איז עפעס וואס מאכט שווארץ די וואנט, ער האט נישט ארויסגעהאט די עומק אז מען רעדט דא פון א מורדיגע עניות, אבער דאס איז אמאל זיכער אז רבי גמליאל האט פארשטאנען אז יעדער תלמיד חכם טוט עפעס פאר פרנסה, קיינער גייט נישט ליידיג, אמאל זיך משתמש זיין בכתרה של תורה איז געווען די ערגסטע זאך. זיכער האסט דאך עפעס א פרנסה, און מסתמא דיין פרנסה ביסט א פחם. אמר לו האט אים רבי האט אים רב שיע געענטפערט אוי לו לדור שאתה פרנסו וויי פארן דור וואס דו דו ביסט זיין פרנס, שאי אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים, אז דו ווייסט נישט די די צער וואס תלמידי חכמים גייען דורך במה הם מתפרנסים פון וואו זיי מאכן פרנסה במה הם ניזונים פון וואו זיי האבן צו עסן, אין אנדערע ווערטער, אז דו מיינסט אז איך בין א פחמי ווען די סיבה פון די שווארצקייט פון מיינע ווענט זענען פשוט פון גרויס עניות, און פון די גמרא זעט מען אויך אז אוי לו לדור שאתה פרנסו אז די אחריות פון א מנהיג, פון א גדול בתורה איז זיך זארגן פשוט פאר די ארעמע לייט, ר' חיים עוזר האט געזאגט אז ווען ער איז געווען יונג האט ער געמיינט אז. אז א קונץ איז צו פארענטפערן א קשיא ווי תוס' איז געבליבן ביי א קשיא, ווען ער איז עלטער געווארן האט ער געוואוסט אז א קונץ איז צו שאפן אויף שבת צו מאכן פאר אן אלמנה, גדולי ישראל האבן זיך אלץ אפגעגעבן מיט דעם ענין פון צערן של תלמידי חכמים. אמר לו, האט ער אים געזאגט נעניתי לך מחול לי, נעניתי לך כ'האב דיך געפייניגט מיט ווערטער, ער האט קלאר ארויסגעזאגט וואס איז געווען זיין חטא, ער האט גענומען אקאונטעביליטי, ער האט גענומען אחריות, ער האט עס נישט געטרייט צו פארוואסערן, נעניתי לך, כ'האב דיך געפייניגט מחול לי, איך בעט דיך איבער, לא אשגח ביה, רבי יהושע האט געהאלטן אז עס איז נאך נישט קיין ריכטיגע מחילה, איז האט ער אים נישט געוואלט מוחל זיין, עשה בשביל כבוד אבא, האט ער געזאגט אז טו עס נישט פאר מיר, טו עס צו כבוד פון מיין טאטן. צו ס'מיינט רבי שמעון בן גמליאל צו ס'גייט ארויף אויף דורות פריער הלל הזקן על כל פנים פייס האט ער אים מוחל געווען פארציילט די גמרא ווייטער אמרו האבן די חכמים געזאגט וואס האבן מיטגעהאלטן די קאמאושען צווישן רבי יהושע און רבי גמליאל האבן זיי געזאגט מאן ניזיל ולימא להו לרבנן אז די צוויי האבן שוין שלום געמאכט אז ס'איז שוין נישטא קיין קאנפליקט דא צווישן רבי גמליאל און רבי יהושע זיי האבן זיך איבערגעבעטן אמר להו ההוא כובס ס'האט זיך אנגערופן א וועשער אנא אזילנא איך גיי גיין. שלח להו רבי יהושע האט רבי יהושע געשריבן א מעסעדזש און צוגעשטעלט א מעסעדזש וואס דער וואס דער וועשער זאל גיין פארציילן אין בית מדרש האט ער געזאגט שלח להו רבי יהושע לבי מדרשא אז מאן דלביש מדא איינער וואס איז געוואוינט צו גיין מיט טייער מיט א טייערן מעיל מיט א טייערן אויבערראק מיט א רעבישן פעלץ ילבש מדא ער זאל ווייטער גיין מיט דעם פעלץ מאן דלא לביש מדא. יימר למאן דלביש מדא זאל ער זאגן פאר דער וואס גייט א פעלץ, שלח מדך ואנא אלבשיה, געב מיר דיין פעלץ, אין אנדערע האט ער געוואלט זאגן א רמז אז ר' גמליאל וואס ער איז א נשיא שוין אזויפיל יארן ער זאל ווייטער זיין נשיא, און ר' אלעזר בן עזריה וואס איז א נייער נשיא ער האט נישט קיין רעכט דא פלוצלינג צו ווערן א נשיא, ער האט געוואלט אז מען זאל צוריק שטעלן ר' גמליאל, און דאס זעט מען ווייטער, די רגע וואס ער האט אים מוחל געווען האט ער שוין עדוואקעיטעד אז ר' גמליאל זאל צוריק ווערן נשיא, ס'איז אלעס געווען לשם שמים. אמר להו רבי עקיבא, איינמאל רבי עקיבא איז געווען אין בית מדרש און ער האט געזעהן די ווע ווי די די די וועשער שיקט דא שליחות'ער א בשם רבי יהושע אז מען זאל אז מען זאל צוריק נעמען רבי גמליאל האט ער געזאגט די ערשטע זאך טרוקו גלי מאכט צו די טיר דלא ליתו עבדי דרבן גמליאל ולצערו לרבנן, אונז דארף מען דא מאכן א דעסיזשען, סאו אונז זעמיר אין א סיטשועישען, צו האמיר דא רבי גמליאל, צו האמיר דא רבי אלעזר בן עזריה, מען דארף זען ווער ס'בלייבט נשיא. דער ערשטע זאך וואס מען מאכט זיך, דארף נישט די הויז בחורים מיט די חסידים פון רבי גמליאל זאלן זיך דא אנקומען איבערדרייען דאס פלאץ, אונז זעמיר אליין מאכן אונזער דעסיזשען. אמר רבי יהושע, רבי יהושע האט געזאגט, רבי יהושע האט געזען ווי מען נעמט נישט ערנסט זיינע ווערטער, און אין בית מדרש איז מען נאכנישט קאנווינסד צוריקצוגעבן די פאזיציע פאר רבי גמליאל, איז א. נאכדעם וואס ער האט געשיקט דעם כובס און ער האט געזען אז ס'ארבעט נישט האט ער געזאגט מוטב דאיקום ואיזיל אנא לגבייהו לאמיך אליין גיין און מ'כאפט די מורא'דיגע מדריגות פון רבי יהושע ס'איז נאך נישט קיין פינף מינוט זייט מ'האט זיך איבערגעבעטן און ער אליין שטעלט זיך אויף און ער לויפט אין בית מדרש קלאפן אין טיר אז מ'זאל צוריק שטעלן רבן גמליאל אתא איז ער געקומען טרף אבבא געקלאפט אויפן טיר אמר להו האט ער געזאגט אזא מעסעדזש אויך בדרך רמז בדרך מליצה האט ער געוואלט ארויסברענגען זיין פוינט מזה בן מזה דאס א כהן בן כהן א כהן שפריצט.

דיין וואסער איז נישט קיין מי חטאת וואס איז כשר, ס'איז נישט קיין וואסער פון א קוואל, ס'איז הייל וואסער, אפרך אפר מקלה, ס'איז נישט קיין אפר פרה, ס'איז אפר פון אש, אין אנדערע ווערטער הייבסט מיך אן קריטיקירן אויף מיין עבודה ווען דו האסט בכלל נישט קיין שייכות צו די עבודה, ער האט געוואלט ארויסברענגען אז. ווייטער די זעלבע געדאנק אז רבי גמליאל וואס שטאמט פון א משפחה פון נשיאים ער זאל ווייטער זיין נשיא אבער אלעזר בן עזריה איז א ניוקאמער און עס איז נישט קיין טובה ווען מען נעמט א נייע מענטש. אמר ליה רבי עקיבא אז רבי עקיבא האט געזען ווי רבי יהושע איז אין בית מדרש האט ער אים געזאגט רבי יהושע נתפייסת די האסט דיך טאקע איבערגעבעטן מיטן רבי גמליאל כלום עשינו אלא בשביל כבודך אלעס וואס אונז האבן מיר דא אנגעדרייט איז נאר געווען אין דיין כבוד למחר אני ואתה נשכים לפתחו, לאמיך, איך, איך רבי עקיבא, מיט דיר רבי יהושע, לאמיר מארגן צוריק גיין צו רבי גמליאל אינדערהיים און לאמיר אים זאגן אז מען מאכט אים צוריק נשיא. אמרי, די חכמים אין בית מדרש זענען נישט געווען אזוי צופרידן פון די איידיע, האבן זיי געזאגט אזוי, היכי נעביד, וואס גייען מיר דא טון, נעבריה, זאל איך יעצט באזייטיגן רבי אלעזר בן עזריה דער נייער נשיא, גמירי אונז האבן געלערנט, אונז האבן מיר א קבלה אז מעלין בקודש ואין מורידין, מען נעמט נישט א מענטש וואס האט באקומען א העכערע פאזישאן און מען שטעלט אים אראפ. נדרוש מר חדא שבתא ומר חדא שבתא, איינער זאל דרש'ענען איין שבת און די אנדערע, אין אנדערע ווערטער ס'זאל זיין צוויי נשיאים וואס זאלן זיין עקוויווילענט, זאלן ביידע זיין גלייך, ס'איז עפעס א אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד, דאס איז אלץ עפעס א רעסעפי פאר דיזעסטער ווען צוויי מענטשן האבן די זעלבע פאוערס, אתי לקנאויי, ס'וועט נישט טויגן, אלא לדרוש ר' גמליאל תלתא שבתא, אדער ס'דא א גרסא תרתי שבתא, ר' גמליאל זאל דרש'ענען דריי שבתים, ור' אלעזר בן עזריה חדא שבתא, אזוי זאל מען זיך איינטיילן, והיינו דאמר מר. דאס וואס אונז האבן מיר געלערנט אין מסכת חגיגה שבת של מי היתה, וועמענס שבת צו דרש'ענען איז דעמאלטס געווען? של ר' אלעזר בן עזריה היתה, ס'איז געווען ר' אלעזר בן עזריה, פארוואס? ווייל ס'האט געארבעט אין א ראוטעישאן סיסטעם, אז איין וואך ר' אלעזר בן עזריה און דריי וואכן אדער צוויי וואכן רבן גמליאל. יעצט אז מ'האט שוין געענדיגט די גאנצע מעשה און ס'האט ברוך השם געהאט א העפי ענדינג און ס'האט זיך שיין אויסגעארבעט און יעדער האט שלום געמאכט, און ס'איז ארויסגעקומען קלארע זאכן, יעצט קען מען שוין אויסזאגן ואותו תלמיד? ווער איז געווען תלמיד וואס האט דא אנגעדרייט די גאנצע מעשה וואס ער האט געפרעגט די ערשטע שאלה אויב תפילת ערבית איז רשות אדער חובה, איז געווען רבי שמעון בן יוחאי הוה. לאמיר לערנען נאך א שטיקל גמרא מ'וועט עס מאכן שנעל. איז געשטאנען אין אונזער משנה ושל מוספין כל היום אונז האבן געהאט א מחלוקת זאל מען קענען אריינקוקן פאר א רגע אין די משנה ושל מוספין כל היום רבי יהודה אומר עד ז' שעות,

תנא קמא מתפלל של מנחה ואחר כך מתפלל של מוסף, שזו תדירה וזו אינה תדירה, מנחה דאווען איך שטענדיג און מוסף דאווען איך נאר ראש חודש אדער שבת, ממילא קומט מנחה קודם, און תנא קמא לערנט אז ביידע די זמן מנחה און זמן מוסף זענען ביידע כל היום, ממילא האב איך נישט מורא אז איך וועל דא פארפאסן א תפילה, אזוי ווי אונז האבן שוין געזען אויבן, רש"י לייגט דא צו אינטערעסאנטע ווערטער אז איך זאל דאווען מנחה קודם, ווייל כ'האב מורא אז נישט אז איך וועל עס אפשטופן און איך וועל הייסן א פושע. אחרונים מוטשען זיך וואס רשי וויל, רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט מתפלל של מוסף ווייל מוסף ענדיגט זיך נאך שבע שעות און ואחר כך מתפלל של מנחה נאכדעם קען איך דאווענען מנחה וואס איך בלייב מיט צייט ביזן פלג שזו מצוה עוברת מוסף די צייט פון מוסף גייט שנעלער דורך וזו מצוה שאינה עוברת די צייט פון מנחה נעמט לענגער אמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט אז הלכה די הלכה איז אזוי ווי תנא קמא אז מתפלל של מנחה מ'קען קודם דאווען מנחה ואחר כך מתפלל של מוסף דערציילט די גמרא אן אינטערעסאנטע מעשה רבי זירא רבי זירא כי הוה חליש מגירסיה ווען ער איז שוואך געווארן פון לערנען ער האט שוין נישט געהאט קיין כח צו קאנצענטרירן הוה אזיל ויתיב אפתחא דבי רבי נתן בר טובי האט ער זיך געזעצט ביים טיר פון בית מדרש פון רבי נתן בר טובי אמר האט ער געזאגט כי חלפי רבנן ווען תלמידי חכמים עלן דורכגיין אָז איקום מקמייהו, איז װעל איך, װעל איך מיך אױפֿשטעלן פֿאַר זײ, ס'איז דאָ אַ מצװה פֿון והדרת פּני זקן, ואקבל אגרא, און כ'העב באַקומען שׂכר, און די פּוסקים פֿרעגן שױן, װאָס איז פּשט, אַז ואקבל אגרא, מעג מען טאָן אַ מצװה צו באַקומען שׂכר? כ'מײן, שטײט דאָך אל תּהיו כּעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פּרס, שטײט פֿון בני ישׂשכר, אַז װאָס איז די שׂכר? פון והדרת פני זקן, די שכר פון והדרת פני זקן איז ויראת מאלקיך, אז א איד איז זוכה צו יראת שמים, און פאר אזא שכר פון יראת שמים מעג מען טון מצוות. נפק די פשט ווער ברענגט אצקל, ס'איז ממש כמעט פשוט פשט אין די גמרא. נפק איז ער איז ארויס געגאנגען טאקע צו זיצן אין בית מדרש, פארנט פון טיר פון בית מדרש, אתא ר' נתן בר טובי, האט ער געזען ווי ס'קומט די ראש ישיבה אליין, ר' נתן בר טובי אמר ליה מאן אמר הלכה בי מדרשא עפעס ווער האט ווער האט נאכגעזאגט א הלכה אין בית מדרש? כ'האב געהערט אז מען האט עפעס נאכגעזאגט עפעס א הלכה, אמר ליה הכי אמר רבי יוחנן, אזוי האט רבי יוחנן געזאגט אז אין הלכה כרבי יהודה, די הלכה איז נישט ווי רבי יהודה, דאמר מתפלל אדם של מוסף ואחר כך מתפלל של מנחה, אז די הלכה, אזוי ווי אונז האבן יעצט געזען אז די הלכה איז נישט ווי רבי יהודה, נאר וואס דען אז א מענטש זאל קודם דאווענען מנחה נאכדעם מוסף, אמר ליה רבי יוחנן אמרה, די מימרא קומט טאקע פון רבי יוחנן, אמר ליה אין. יא עס קומט פון רבי יוחנן, תנא מיניה ארבעין זמנין האט ער עס געלערנט פון אים פערציג מאל, יעדע קלייניקייט האט מען אמאל גע'חזר'ט פערציג מאל, פרעגט ער אים פארוואס חזר'סטו עס אזוי שטארק, אמר ליה חדא היא לך או חדת היא לך, ס'איז די ערשטע הלכה וואס דו הערסט פון רבי יוחנן, וועגן דעם איז דיך עס אזוי חביב אז דו חזר'סט עס איבער פערציג מאל, אדער חדת היא לך ס'איז א נייע הלכה, וועגן דעם ווילסטו עס גוט איינחזר'ן, אמר ליה חדת היא לך, ס'איז א נייע הלכה פאר מיר, ווייל אמאל האב איך געמיינט אז די מקור פון די הלכה איז א צווייטער, משום דמספקא לי ברבי יהושע בן לוי, איך האב געמיינט אמאל אז די מקור פון די הלכה איז רבי יהושע בן לוי, און יעצט איך הער אז ס'איז רבי יוחנן, איז מיר עס א חידוש און וויל איך עס איבער'חזר'ן, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער אמר רבי יהושע בן לוי, כל המתפלל תפילה של מוסף, לאחר שבע שעות, לרבי יהודה עליו הכתוב אומר, אויף אים דרש'נט די פסוק נוגי ממועד, אספתי ממך, און ווי די גמרא דרשנ'ט מיינט נוגי מיינט א לשון פון צובראכן ממועד אויף דעם וואס כ'האב פארשפעטיגט מיין מועד, כ'האב פארשפעטיגט מיין תפילת המוספים. מאי משמע פרעגט די גמרא דהאי נוגי לישנא דתברא איז א לשון פון צוברעכן, כדמתרגם ר' יוסף, ר' יוסף פלעגט אזוי טייטשן אז תברא אתי על שנאיהון על שנאיהון דבית ישראל אז א צובראכנקייט, א בראך, זאל קומען אויף די שונאים פון אידישע קינדער וואס דאס מיינט אידישע קינדער בלשון סגי נהור, על דאחרו זמני מועדיא דבירושלים אויף דעם זיי האבן געדאווענט שפעט די תפילת המוספים אמר רבי אלעזר א ענליכע גמרא כל המתפלל תפילה של שחרית לאחר ארבע שעות לרבי יהודה איינער וואס פארשפעטיגט דאווענען שחרית צייטליך עליו הכתוב אומר נוגי ממועד אספתי ממך און מועד דא מיינען מועד התפילה נישט מועד המוספים נאר מועד התפילה מאי משמע דהאי נוגי לישנא דצערא יעצט דרשנ'ט מען אז עס איז א לשון צער נישט א לשון פון צובראכנקייט דכתיב דלפה נפשי מתוגה מיין זעהל האט געטראפט פון צער, פשט איז מיין זעהל איז אזוי ווי צעגאנגען פון צער, זעהט מען אז תוגה און נוגי איז די זעלבע לשון, רב נחמן בר יצחק אמר מהכא בתולותיה, אירע מיידלעך, די מיידלעך פון ירושלים, נוגות, זענען בצער, והיא מר לה, וועגען דעם איז ביטער פאר ירושלים, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.